וואס שבת מברכין פון דעם חודש איז דאך אלעמאל אדער מסעי אדער על כל פנים קרוב למסעי, ווי בשנה זו אז ס'איז מטות מסעי, און ס'האט א שייכות מיוחדת וואס מ'געפינט דאס אין פרשת השבוע וואס אין די קריאה פון פרשת מסעי איז דארט ווערט גערעדט וועגן ראש חודש אב באחד בחודש החמישי, און וואס דאס איז אויך פון די איינציגע ערטער אין כתבי קודש בכלל ובפרט אין חומש אז זאל זיין דערמאנט אט דער יום ההסתלקות וכו' מיט אזא מין דיוק. געפינט מען דאס מער ניט ווי ביי אהרן כהן גדול, ניט ביי משה, ניט ביי מרים, וואו מען דארף האבן די חשבונות דורך וועלכע מען רעכנט דאס אויס, מה שאין כן ביי אהרן שטייט עס בפירוש, און אויכעט אין דער סדרה וואס לפי קביעות החדשים ביי קריאת התורה. וואס איז דאך אנגענומען געווארן ס'איז דאך דא אין דערויף דעות פון שלש שנים אדער שלש שנים וחצי ווי דער רמב"ם ברענגט אויכעט אראפ, ס'איז אבער נתפשט געווארן די קביעות אז בכל שנה איז מען גומרין קריאת כל התורה, וואס לויט אט דער קביעות איז קומט זיך אויס די קריאה פון מסעי וואס רעדט זיך וועגן ראש חודש אב בגלוי, אין דעם צייט וואס דאס איז בקרוב צו דעם צו ראש חודש אב, ובמילא אויכעט צו שבת מברכין חודש אב, וואס אף על פי וואס דא ווערט ער אנגערופן בשם חודש החמישי, ווארום שמות החדשים איז דאך עלו עמהם מבבל,

און דערפאר איז דער שם הוויה מלשון מהווה איז דאס אויכעט פון ד' אותיות. אף על פי כן בכמה עניינים געפינט מען דווקא דעם ענין פון חמישה, איז דאך אין דערויף די צוויי פירושים, איין פירוש אז דאס איז א ענין וואס למטה פון דער ד', און ער נעמט זיך פון קוצו של י' וואס דאס איז למעלה פון דעם ד'. מיט דער קוצו של יוד כפשוטו, וואס על דרך זה איז אויכעט ווי ער ברענגט אראפ אין חסידות בכמה מקומות די צוויי פירושים אין די מספר פון י ג, אז אט סדר דקדושה איז דער ענין פון יוד, און דערנאך איז דא ג וואס זיי באווייזן, אדער אויף די ג שלמעלה מזה, ראשי, ג ראשי ראשים. און זיי זענען און אדער זיי באווייזן אויף דאס וואס למטה פון עולם האצילות וואס ער איז בן עשר, וואס דאס איז די עולמות בי"ע די ג' שלמטה, און דערנאך איז מען מסיים אז הא בהא תליא אז גבוה גבוה יותר איז מתקן דעם תחתון תחתון יותר,

וואס דאס איז דאך אויכעט דער ענין פון חודש החמישי, איז פארבונדן דווקא מיט כהן גדול, וואס בנוגע צו המשכת אלוקות איז דאס אויך דער ענין פון דעם כהן, פון א כהן, ובפרט פון דעם כהן גדול, איז ענינו איז אז גלייך אז ס'הייבט זיך אן חודש החמישי איז גלייך באחד בחודש החמישי איז ער עולה לשרשו ומקורו ווי ער זאגט אין איגרת הקודש אין סימן ז ך און סימן כ ח מיט די דרושים וואס איז פארבונדן די דרושי הילולא פון רבותינו נשיאינו אז אט א דעמאלס זיינען זיי עולה למעלה מעלה יותר ביז אין מקור ושרש העצמי, און דורך דערויף ווערט ער דערנאך נמשך אפילו אין אזא מין ארט וואס סתם קרבנות קענען דארט ניט אויפטאן, וואס על דרך זה איז דאך אויכעט די מעלה וואס מען זאגט אין חודש החמישי גופא. אז ס'דא די שני ימים שבו ט ו באב וקודם לזה דער תשעה באב, און מ'זאגט אז ט ו באב איז לא היו ימים טובים ווי כחמישה עשר באב, דערפאר וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם טאג פון תשעה באב, ביז וואנעט ווי גערעדט שוין אמאל בארוכה אז. די ענין פון חמשה עשר באב איז דאך איינע פון די טעמים געווען אז דעמאלט איז געווען די הוכחה וויבאלד אז קיימא סיהרא באשלמותא אז ס'איז זיכער נתתקן געווארן און דורך געגאנגען די ענינים וואס זיי זענען פארבונדן מיט תשעה באב וואס דאס דארף דאך האבן א ביאור, צווישן תשעה באב און חמשה עשר באב איז דאך דא א שינוי אין מצב הלבנה, אף על פי וואס נאך לא קיימא באשלמותא, אבער אף על פי כן דאס איז דאך א מדרש מפורש און אראפגעבראכט אויכעט אין פשטות העניינים, פארוואס חמשה עשר באב איז דער לא היו ימים טובים כחמשה עשר באב ויום הכיפורים? און דאס איז אייכעט וואס איז נוגע מ'וויל זיך פון יעדער ענין ארויס נעמען א הוראה בפועל אז מען ווער אז ס'קומט אן דער אחד בחדש החמישי איז אטא דעמאלט ווערט זיך א ענין און דער קלוגינקער קאן קומען צו גיין און וועלן אריינווארפן אין עצבות און פון עצבות נאך נידעריגער אין ייאוש. אז וואס קען מען אויפטון אז בשעת ס'איז דורכגעגאען אזויפיל יארן מיט אזויפיל צדיקים מיט אזויפיל עבודות קדושות וכו' און ס'איז אנגעקומען דער יום האחד בחודש החמישי ועל דרך זה ווי ס'קומט דען בשבת מברכים שלפני זה ועדיין לא נושענו דערציילט מען אים גלייך אז ס'איז דא גלייך אין דער קריאת התורה אז ס'איז געווען דער אהרן כהן גדול, און ער האט דעמאלט עובד געווען פעולתו אשר פעל בה כל משך ימי חייו, איז ביום זה דאס געשטאנען בגלוי און האט געטון פעולתו, והתורה היא נצחית, אז דאס אזוי מדי שנה בשנה, איז דאך זיכער אז לבטח ילך דרכו. און נאך מער ווען מ'וועט מקיים זיין דעם עבדו את הוי' בשמחה אין דעם אופן וואס מען מעג אים מקיים זיין אין די ג' שבועות און אין די ט' ימים, און וויבאלד נאר אז מען מעג אים מקיים זיין אין דעם אופן השמחה ווערט זיך דאס שוין א ענין אין וועלכע מ'איז מחויב מקיים זיין באופן כך. כמובן פון רמב"ם פון סוף הלכות לולב, והמעשה הוא העיקר, אז בשעת מען קומט אין די גי, אין די ג' השבועות, און אפילו אין זיי גופא קומט מען שוין צו שבת מברכים, וואס דעמאלט דערמאנט מען דעם ענין פון ראש חודש מ אב, דערמאנט מען אים גלייך פאר דעם אב, פאר דעם נאמען אב, זאגט מען שם מנחם. און גלייך נאכדערויף זאגט מען אז זאל זיין לחיים ולשלום ולששון ולשמחה ולישועה ולנחמה, און מען איז מסיים ונאמר אמן כמדובר בארוכה אז אין דערויף גארניט שייכות קיין ספיקות אז ניט נאר סתם אז סוועט זיין אזוי נאר כן תהיה לנו ואין ענין יוצא מידי פשוטו. ואדרבה דורך דערויף וואס ער וועט מוסיף זיין בכל עניינים אלו, ובפרט אין די עניינים פון משפט זו תורה והלכותיה וצדקה און אין ענין יוצא מידי פשוטו ובכל הפירושים וואס איז דא אין דערויף, בשעת מ'איז נאך אין דערויף מוסיף און מוסיף אין דערויף אין חיות ומתוך שמחה איז אטא דעמאלט איז דאס נאך ממהר. ווארום דאס איז די הוספה אז ס'קומט אן די גאולה פריער מיט א טאג, איז דאך א הוספה אין ימי הגאולה דער טאג, ווי ס'וואלט געווען חס ושלום ניט אויף מארגן ערשט, על אחת כמה וכמה ווען ס'כמה ימים, און כמה נאך מערער ווי כמה וכמה ימים, איז כן תהיה לנו מיט מוסיף זיין אין אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. און דאס איז התורה היא נצחית אז ער איז עומד ומדבר און רעדט אויס אל כל ישראל בשעה זו ובמקום זה ובפרט נאך אז מ'האט עס אנגעהויבן לייענען בתורה מיט כמה שעות לפני זה וברעוא דרעוין און מיט א ברכה לפניה ולאחריה קומט עס אראפ למטה מעשרה טפחים. מען וויל נאר האבן די אצבע קטנה פון יעדער אידן אז ער זאל אויכעט צולייגן דערצו זיין אצבע קטנה, וועט אויכעט צוקומען די מעלה אז ס'ניט נהמא דכיסופא נאר די אלע קב שלו און די תשעה קבין ווערן אויכעט שלו כמדובר כמה פעמים, און מען גייט בשמחה ובטוב לבב לקבל פני משיח צדקינו ובעגלא דידן.